א גוטן ערב שבת קודש פרשת מטות מסעי. יעצט קודם מיטוואך איז כ ח תמוז, דארף מען געדענקן זיך אפצושניידן די נעגל לכבוד שבת ווייל ערב שבת איז דאך ראש חודש. יעצט אויב מען קען דאך אפשניידן דאנערשטאג אויכעט, אבער דאנערשטאג איז נישט אזוי גלייך, ס'וואקסט דעם דריטן טאג. דעמאלט הייסט עס אזוי ווי מ'מאכט עס וואקסן אום שבת. דער אמת איז מען מאכט גארנישט ווייל סגעשעט פון זיך אליינס דאס איז דער גוף אבער סזעט אויס אזוי ווי ס'איז געוואקסן אום שבת געמער אפ כבוד פארן הייליגן שבת מזאל נישט מיינען אז מהאט געטוהן א מלאכה אינעם שבת. יעצט דאנערשטאג וואס איז כ ט תמוז סאיז ערב ראש חודש און סשטייט אין פרי מגדים סימן תיו קוף נון אלף און אליה רבה סעיף קטן בית שטייט אזוי אז. דעיס וואס שטייט אין שולחן ערוך משנכנס אב ממעטין בשמחה, און שטייט אויכעט ווער ס'האט א דין מיט א גוי זאל זיך משתמט זיין אין דעי טעג, פארוואס ווייל דריע מזליה, די אידישע מזל איז אביסל שלעכט, דער דין הייבט זיך אן פונעם מולד, דעיס זאלט עטס געדענקען, נישט משנכנס אב ווען עס קומט אריין ראש חודש אב, נאר עס קומט אריין פונעם מולד. יעצט דער מולד איז דאנערשטאג. טרי טערטי ניין, דריי, ניין און דריי, א זייגער מיט ניין און דרייסיג מינוט מיט זיבן חלקים. סאו פון דעמאלטס הייבט זיך שוין אן דער משנכנס אב, און נישט ביינאכט ווען דעמאלטס הייבט זיך אן דער ראש חודש. יעצט זאגט ער צו די פרי מגדים אז דאס וואס עס הייסט מען זאל ממעט זיין מיט משא ומתן און בנין של שמחה, דאס הייבט זיך אן פון ראש חודש אליינס, נישט פונעם מולד. יעצט ראש חודש דאס איז. דאנערשטאג ביינאכט און פרייטאג די דינים און די מנהגים פון די טעג פון ראש חודש ביז תשעה באב איז היי יאר אביסעלע אנדערש ווי אלע יארן ווייל אלע יארן איז דא פון ראש חודש די הלכות און נאכדעם איז דא שבוע שחל בו תשעה באב דעמאלטס ווערט הארבער אלעס ווייל ס'איז אסור מדינא דגמרא נישט מצד המנהג היי יאר איז נישט דא קיין שבוע שחל בו תשעה באב. ווייל תשעה באב געפאלט זיך דאך שבת איז במילא עמער אביסל ארום רעדן וואס היי יאר איז אנדערש און וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. יעצט ראש חודש טאר מען נישט עסן קיין פלייש און מען טאר נישט טרינקען קיין וויין אזוי שטייט אין שלחן ערוך אין משנה ברורה סימן תיו קוף נון אלף סעיף קטן נון היי. יעצט הגם ראש חודש אליינס איז דאך א יום טוב א יום שמחה אבער חודש אב איז נישט אזא גרויסע יום שמחה פארוואס ווייל ס'איז אויכעט דער ראש חודש וואס האט זיך אנגעהויבן די פורעניות, ס'איז אויך דעמאלטס נסתלק געווארן אהרן הכהן, ממילא איז כלל ישראל משתתף מיטן אבל פון אהרן הכהן, און ער זאגט נאך צו די לשון משנכנס ווייזט אויס דמיד מהתחלת הכניסה דהיינו ראש חודש ממעטין בשמחה, אז ראש חודש טאר מען אויכעט נישט האבן קיין שמחה, יעצט די באבובער חסידים האבן דאך אויכעט זייער ביטערן יארצייט. פון רבי שלוימעלען וואס דאס איז געווען אין ראש חודש אב. ראש חודש אב איז דער איינציגער תאריך וואס ס'שטייט ארויס פונקטליך א דאטום אין די תורה אויף איינעם ער איז געשטארבן און דאס איז אויף אהרן הכהן. די באבובער חסידים האבן געהאט א רעבן דעם באבובער רב רבי שלוימעלע און דער רבי שלוימעלע איז אוועק דעם זעלבן טאג ווי ס'איז אוועק געגאנגען אהרן הכהן. אויף דעם איד קען מען זאגן אז ער האט געטון עובדא דהארן. דער מענטש איז געווען א מנהיג ישראל, אויפגעשטעלט אזא. קיין עין הרע אן אימפעריע ל ע לתורה ולגדולה ולקדושה, און ס'איז נישט דא דער איד מיט וועם ער האט זיך געקריגט, א מורא'דיגע זאך. יעצט, אין ספר עבודת הקודש פון חידא שטייט אז ער האט זיך נוהג געווען צו עסן פלייש אין ראש חודש אב, און אין ספר כף החיים סימן תקנ"א סעיף קטן קכ"ה און קכ"ו שטייט, אז ביי ראש חודש איז דא אסאך וואס זענען זיך נוהג צו עסן פלייש. יעצט, אין ירושלמי אין תענית פרק ד' הלכה ה שטייט אז לויט די מאן דאמר אז ט' תמוז הובקעה העיר בחורבן בית ראשון, קומט אויס אז דער חורבן פונעם בית ראשון איז געווען אין ראש חודש אב. האב איך שוין געזאגט פאריגע וואך אז ס'איז דא צוויי שיטות ווען ס'איז געווען הובקעה העיר, ירושלמי זאגט לויט איין שיטה אז ס'איז געווען אין ניין טאג אין תמוז נישט אין זיבעצן טאג. יעצט שטייט אויך אין די גמרא אז לא אין מסכת תענית דף כ"ט אז לויט די מאן דאמר וואס ער האלט פון ראש חודש ביזן תענית זענען חל די ימי אבילות לערנט עס ארויס פונעם פסוק והשבתי כל משושה חגה זאגט רש"י וואס הייסט חגה ראש חודש קומט אויס אז ראש חודש איז אויכעט צושטערט געווארן. יעצט ביי מלוה מלכה איז דא אזוי. ס'דא וואס זענען מדקדק, ס'דא קודם פון דעם בני יששכר איז דא אז שיריים פון שבת מעג מען עסן, ס'דא א שיין אריכות אויף דעם. יעצט ס'איז אויכעט דא באוואוסט אז רבי שייעלע קערעסטירער האט געמאכט געהעריג מלוה מלכה, מען האט געגעסן פלייש און וויין, און מען האט געמאכט גרויסע הכנות צו דעם, און ס'איז אויכעט ידוע פון רבי איציק'ל פון אנטווערפן אז יעדער ווער ס'עסט יעדן מוצאי שבת פלייש קען עסן יעצט ביי מלוה מלכה אויך פלייש. אין ליקוטי מהרי"ח ווערט אויך צוגעברענגט פון דעם. בקיצור, און ווידערום אין איגרות משה ווערט געברענגט אז מען טאר נישט עסן ביי מלוה מלכה שוין קיין פלייש און טרינקען קיין וויין. יעצט מען דערציילט א מעשה, איך האב ענק שוין געזאגט די אלע מעשה'ס דארף מען וויסן וויפיל אמת און ווי קראנט זיי זענען, אבער די ספרים ברענגען צו א מעשה קען איך עס נאכזאגן, אז דער אוהב ישראל דער אפטער רב. אז מ'האט אים געפרעגט צו מ'מעג קאכן מוצ פאר מוצאי שבת ווייל ער האט געהאט א מנהג אז מ'האט געקאכט א שיינע מלוה מלכה מוצאי שבת, האט ער געזאגט אז ער האט קיינמאל נישט געגעסן מאכלי חלב סעודת מלוה מלכה, האט ער געהייסן מען זאל רופן דעם שוחט, מ'האט גע'שחט'ן אן עוף וואס מ'האט אנגעגרייט, מ'האט עס געקאכט און ס'האט אריינגעצויגן די מלוה מלכה. ביז ווען דער טאג האט שוין געליכטיגט. און וויאזוי האט מען דאס געזען? ווייל ס'איז געווען זייער הייס, ס'איז דאך געווען זומער, האט מען געעפנט די פענסטערס, און מען האט געזען אז ס'ליכטיגט שוין. און עפעס א פייגעלע איז געקומען, ס'האט זיך געשטעלט דארטן ביים פענסטער, און עס געוואלט פארטרייבן. האט געזאגט דער הייליגער אפטער רב, פארטרייבט עס נישט, ווייל דאס איז געווען א גרויסע נשמה, דער פייגל, נאר ער האט נישט אפגעהיטן סעודת מלוה מלכה, האט מען אים געשיקט פון הימל, ער זאל זעהן דאס חשיבות פון די סעודה פון די מלוה מלכה, אז אפילו מוצאי שבת חזון און אפילו ווען ס'לייכט שוין דער טאג, עסט מען נאך פלייש. אזוי ווערט געברענגט. סאו דאס איז, צו מ'מעג עסן אין ראש חודש אליינס וואס דאס איז פרייטאג. און אויך אויף מוצאי שבת צו מען מעג עסן ביי מלוה מלכה. יעצט כ'וועל נאר זאגן אפאר קלייניקייט מען זאל פארשטיין, דער עולם מיינט אז מען טאר זיך נישט טוישן די קליידער און ממעטין בשמחה, מען מוז קלאפן קאפ אין וואנט, מען מוז זיין טרויעריג, אמת איך געדענק נאך ווען איך געווען א בחור איך האב געלערנט אין ארץ ישראל, אין ירושלים פלעגט מען דערקענען אסאך מער די גאנצע ניין טעג און מען האט דערקענט דעם תשעה באב פארוואס? ווייל דארט איז דאך נעבעך געווען דער חורבן, אבער איך וויל זאגן בכלל פארן עולם, א אינטערעסאנטע זאך מען זאל וויסן. ווען איינער שטינקט אין בית מדרש, למשל ער שוויצט, ער טוט זיך אן אלטע שמוציגע קליידער, ער שטינקט. טאמער שטינקט ער, טאר מען נישט דאווענען לעבן אים, ווייל ער האט א דין ווי א גרף של רעי. נישט דאס איז די איידיע אז מען טאר נישט אנטון נייע זאכן. והא ראיה, נייע זאכן טאר מען נישט אנטון, אבער טאמער איינער ברויך האבן און ער האט נישט גענוג וועש, טוט ער עס אן אביסל פאר די ניין טעג, און ס'הייסט שוין אזוי ווי ס'איז שוין באנוצט געווארן. ס'הייסט נישט ניי. סאו. דער עולם ווען ער קומט אריין שטינקעדיג אין א שול, קודם איז ער מצער יעדן ארום אים, נאכדעם טאר מען נישט דאווענען דארט, און נאכדעם ס'איז זייער עקלדיג. נישט דאס איז די איידיע. און די איידיע איז אויך נישט אז מ'זאל קלאפן דעם קאפ אין די וואנט אריין. ווייל ס'שטייט אזוי. ס'שטייט אין שולחן ערוך סימן תקנ"א, משנכנס אב ממעטין בשמחה, ס'איז סעיף א'. זאגט דארט דער מגן אברהם אין סעיף קטן א', וואס הייסט ממעטין? שאין משמחין. כלל, אז מען פרייט זיך נישט אינגאנצן, אינגאנצן נישט, זאגט דער שער הציון סעיף ק- סעיף קטן א', ברענגט ער דארטן צו, ס'שטייט אין מסכת יבמות דף מ"ג עמוד א' אין תוספות, די כוונה פון ממעטין בשמחה שממעט ממה שדרכו לנהוג בשאר הימים, ער מאכט אביסל ווייניגער זיין שמחה וויאזוי ער איז צוגעוואוינט אין אנדערע טעג, אבער מען מיינט נישט אז. אינגאנצן עס זאל נישט, אזוי ווי דער מגן אברהם זאגט, אז מען זאל שאין משמחין כלל, אבער אפילו לויט מגן אברהם דארף מען נישט ברעכן קאפ אין וואנט, מען דארף נישט ווערן צודרייט, און מען טוט נאר נישט זאכן וואס איז מעורר שמחה. יעצט, אין ספר סדר היום שטייט, דאף כשהשמחה באה אליו מעצמו, אין. ליכא איסור בשלימות אלא ממעטין בה האט א גרויסע שמחה מען זאגט אים עפעס א גרויסע א גוטע בשורה ווערט א אה קאנטראל יור סעלף נישט אינגאנצן יעצט אין כף החיים שטייט ווער ס'איז נזהר ער זאל זיך נישט פרייען און אז אין די צען טעג פון ראש חודש ביז צען טאג אין אב איז זוכה צו די אלע פרייד וואס דער אייבערשטער העט געבן. ווען משיח העט קומען אזוי ווי ס'שטייט אין שמות רבה קאפיטל ט"ו פסוק כ"א. איז וואס שטייט דארט אין קאפיטל ט"ו פסוק כ"א? חודש הזה לכם ראש חדשים. יעצט פרעגט דער מדרש וכי יש לעתיד לבוא חדשות והא כתוב ס'שטייט דאך מה שהיה זה שיהיה. דאס וואס איז געווען דאס העט זיין. אלא, זאגט דער מדרש, מוצאין אנו עשרה דברים מען טרעפט מיר צען זאכן שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש לעתיד לבוא, און די צען זאכן ווען איינער היט זיך אפ אין די צען טעג ער זאל זיך נישט פרייען וועט זוכה זיין צו די צען זאכן. הראשונה די ערשטע שעתיד להאיר לעולם דער אייבערשטער וועט לייכטן פאר די גאנצע וועלט דער אייבערשטער אליינס נישט די זון שנאמר לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם יעצט וואס וועט דער אייבערשטער טון מיט די זון? דאס וועט נישט ברויכן די זון. און זאגט דער מדרש אז אפילו א מענטש וואס ער איז קראנק העט העט ער קוקן אויף די זון און ער וועט אויסגעהיילט ווערן. נישט צו לייכטן, די לייכטן איז דער אייבערשטער, נאר די זון וועט אויסהיילן. אזוי ווי שטייט אין מלאכי, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה מרפא בכנפיה. די צווייטע וועט זיין מוציא מים חיים מירושלים און מרפא בהם כל שיש לו מחלה, ווער עס האט א קראנקהייט וועט מען טרינקען פון דעם וואסער וואס וועט ארויסגיין מים חיים פון ירושלים און ער וועט געהיילט ווערן. השלישי די דריטע עושה אילנות ליתן פירותיהם בכל חודש וחודש, והי' אדם אוכל מהם, א מענטש וועט עסן דערפון, ער וועט זאט ווערן און ויתרפא, יעדן חודש וועט וואקסן. פירות נישט דארפן ווארטן א גאנץ יאר, דער אמת איז די גאנצע ס'געווארן די זומער די ווינטער דאס אלעס איז געשען ווייל מען האט געזינדיגט אדם הראשון האט געזינדיגט אין גן עדן איז במילא האט דער אייבישטער דעמאלטס געזאגט אז ס'וועט זיין זומער ווינטער מען וועט איינפלאנצן און אזוי ווייטער די פערטע זאך העט זיין שיהיו בונים כל ערים החרבות ואין מקום חרב לעולם מען העט אויפבויען אלע פלעצער וואו ס'איז נעבעך א חרבן. ס'וועט נישט זיין קיין שום פלאץ וואו ס'איז דא א חורבן אויף די וועלט, ואפילו סדום ועמורה נבנות לעתיד לבוא החמישי די פיפטע זאך העט זיין שבונה את ירושלים, דער אייבערשטער העט בויען ירושלים באבן ספיר, מיט אזעלכע סאפירן שטיינער, און די לוחות איז געווען פון דעם געמאכט. זאגט דער מדרש ואותן אבנים מאירים כשמש, דאס וועט לייכטן אזוי ווי די זון, ועובדי כוכבים באים ורואים בכבודן של ישראל, שנאמר והלכו גוים לאורך.

שנאמר וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים, דער אייבערשטער וועט מאכן א בונד אז די אלע זענען משועבד פאר כלל ישראל און זיי טארן נישט שעדיגן קיינעם, השמינית, די אכטע זאך וועט זיין שאין עוד בכי ויללה בעולם, ס'וועט נישט זיין מער קיין געוויין, ס'וועט נישט מען וועט נישט שטארבן, נישט זיין די אלע געוויינעכצער. התשיעית, די ניינטע וועט זיין איין עוד מות בעולם, ס'וועט קיינער נישט שטארבן. זעט אויס אז דאס וואס איז פריער געשטאנען אז ס'וועט נישט זיין קיין בכי ויללה מיינט מען נישט אויף טויט, מען מיינט ס'וועט נישט זיין עקסידענטס צו אנדערע זאכן. און אויך די ניינטע זאך איז אז מ'וועט נישט שטארבן, שנאמר בלע המות לנצח ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר. א איד. די צענטע וועט זיין, שאין עוד לא אנחה ולא אנקה ולא יגון אלא הכל שמחין, נישט זיין טרויעריג, צוגעלייגט, דעפרעסט, יעדער וועט זיין פרייליך, שנאמר, ס'שטייט אין פסוק ופדויי ה' ישובו ובאו ציון ברינה. יעצט ווען איינער גיבט אובאכט אויף די צען טעג ער זאל נישט זיין צו פרייליך, איז ער זוכה צו די צען זאכן, נאכדעם ווען משיח וועט קומען וועט ער זוכה זיין, צו די צען זאכן. יעצט אין שולחן ערוך שטייט ווען איינער האט א דין מיט א גוי זאל ער זיך משתמט זיין אין די טעג ווייל די אידישע מזל איז שלעכט. דאס שטייט אין שולחן ערוך סימן תקנ"א סעיף א'. זאגט דער מגן אברהם סעיף קטן א' אז ער זאל זיך משתמט זיין ביז ראש חודש אלול. די משנה ברורה אין סעיף קטן ב' זאגט על כל פנים ביז נאך תשעה באב. יעצט אין די הגהות פון חתם סופר אויפן שולחן ערוך שטייט. אז מ'קען זאגן אז וויבאלד ס'איז שוין דורכגעגאנגען די ימי צער איז דאך שוין אדורך, און כל שכן נאך חמשה עשר באב דלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב איז אז ס'איז שוין דא א יום טוב דעמאלטס מעג מען שוין ווייטער גיין און ס'וועט זיין שמחה וששון ישיגו. קומט אויס אז דער חתם סופר זאגט אז מ'זאל ווארטן על כל פנים ביז חמשה עשר. באב. איז דא דריי שיטות. לויט מגן אברהם זאל מען ווארטן ביז ראש חודש אלול, לויט משנה ברורה זאל מען ווארטן ביז נאך תשעה באב, און לויטן חתם סופר ביז נאך חמשה עשר באב. יעצט איז דא א אינטערעסאנטע רשי, ס'איז דא א פסוק אין ירמי' אין פרק ב', שטייט דארטן כל מבקשיה לא ייעפו בחדשה ימצאונה, זאגט רשי דארט א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א חיה, וואס דאס יעדער האט מורא פאר די חיה, קיינער קען זי נישט א ריר טון, קיינער קען זי נישט הרג'נען אדער וואס, ס'איז דא איין חודש וואס זי שלאפט א גאנצן חודש, אזוי ווי בערן הייבערנעיטן א גאנצן ווינטער שלאפט עס א גאנצן חודש, דעמאלטס קען מען זי כאפן, איז זאגט רש"י די זעלבע זאך איז אויכעט, ס'איז דא איין חודש אין יאר וואס דאס איז חודש אב וואס דאס איז מוכן נאך פון די צייט פון די מרגלים אז. סאו שפעטער ווייל די מרגלים האבן געוויינט האט דער אייבערשטער געזאגט האט זיי עס געוויינט א בכיה של חינם אז שפעטער איז דער בית המקדש חרוב געווארן און אין דעם חודש איז געווען דער ערשטער בית המקדש און דער צווייטער בית המקדש בקיצור דאס איז וואס דער נביא וויינט דארטן יעדער כאפט אונז נעבעך אין דעם חודש און ס'איז אויכעט א הייסער חודש ס'איז זומער ס'איז דא פלעצער וואס ס'איז יעצט ווינטער אבער מ'רעדט אין ארץ ישראל איז יעצט זומער. און די היצן זענען גרויס די חמסין און מען צעצעלאזט זיך אביסל און מען דארף זייער וואטשן. יעצט שטייט מען זאל ממעט זיין במשא מתן יעצט ווייסט איך מיין שיטה מען דארף וואס מער ארבעט מען זאל זיין ביזי איז אין דעם איז דא מחלוקת וואס די פשט דערפון איז צו דאס מיינט מען ביי יעדע משא מתן ס'טייטש אזוי טאמער האט שוין כדי פרנסתו דעמאלט טאר ער שוין נישט ארבעטן אויסער ווען ס'איז א דבר אבד אזוי ווי חול המועד און ס'דא וואס האלטן ניין דער איסור פון משא מתן איז נאר משא מתן של שמחה. למשל מ'גייט קויפן כלי כסף, כלי זהב, נאך אזאלעכע זאכן אדער לצרכי חופה, דאס אלעס ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אין סימן תקנ"א סעיף ב' אין די משנה ברירה סעיף קטן י א. יעצט, די משנה ברירה זאגט אז בזמנינו נהגין להקל במשא מתן כי הכל נחשב כדי פרנסתינו. ס'איז דא אין הלכות שבת איז אויך דא אזוי אז טאמער מ'באפאלט א שטאט וועגן דיני ממונות טאר מען נישט מחלל שבת זיין, די עסקי נפשות מעג מען. זאגט דער שלחן ערוך אז היינט איז דין פרנסות אזוי ווי דיני נפשות, יעדער ווער עס האט א משפחה ווייסט דאס, בקיצור אין בית יוסף רעדט א גאנצע אריכות וועגן דעם אז היינט הייסט אלעס כדי פרנסתינו. יעצט איז דא דער שער הציון אין סעיף קטן י ג זאגט אז די וואס זיי האלטן אז כלי כסף. און כלי זהב דאס הייסט מען מוז ממעט זיין אין די טעג, ער זאגט ער קומט אויס טאמער איינער וואס האט א סטאר וואס ער פארקויפט די זאכן טאר ער עס נישט פארקויפן נאר פאר גוים, און אפילו דער דעליווערי בוי זאגט ער איז נישט כדאי זאל עס טראגן בפרהסיא אינמיטן די שטאט ווייל מענטשן אום זעהן. אז ס'קאכט זיך עפעס. יעצט נאכאמאל, די זאכן דארף מען אלץ פרעגן א רב, ווייל יעדער האט אן אווערהעד, ס'איז א רענט אינוואלווד, א ליעס, ס'איז פעימענטס אינוואלווד, יעדער דארף פרעגן א רב. יעצט, צו וואשן און ביגלען קליידער איז נישט גלייך פון ראש חודש ביז נאכן תענית, אפילו ווען ער וואשט עס און ער ביגלט עס אויף אוועקצולייגן, אויף נאכן תענית, נישט גלייך אז מ'זאל יעצט טוהן די זאך, ווייל ס'זעהט זיך אויס אזוי ווי ער איז מסיח דעת פון די אבילות ווייל ער איז עוסק אין מאכן זויבערע קליידער און כדומה. יעצט, קינדער'ס קליידער איז דא וואס אסר'ן פון ראש חודש אז מ'זאל עס נישט טארן וואשן, און ס'דא וואס זענען מיקל ביז די וואך וואס ס'געפאלט תשעה באב, דא ביי אונז היי יאהר געפאלט זיך די תשעה באב שבת, איז קומט אויס אז פרייטאג איז דאך ראש חודש, איז די וואס זיי זענען אסר'ן פון פרייטאג, און די אנדערע אסר'ן הערשט פון זונטאג. יעצט, ס'ווערט אויך געברענגט אינעם ב"ח אין סימן תקנ"א אז אפילו אלטע קליידער טאר מען נישט פארעכטן אין די טעג ווייל מ'טוט מסיח דעת זיין פון די אבילות אויף ירושלים. פונקט אזוי ווי מען טאר נישט אנטון אלטע קליידער וואס זענען אויסגעוואשן, ווייל ס'נעמט אוועק פונעם אבילות, טאר מען נישט פארעכטן אויך נישט, און דער אליה רבה ברענגט צו דעם ב"ח. יעצט, מ'איז זיך נוהג אז אין די טעג, אפילו אין די וואכן, עסט מען נישט קיין פלייש, אפילו עוף עסט מען אויך נישט, און אויך נישט קיין פעטן פון פלייש עסט מען נישט, דאס איז אין שולחן ערוך אין סימן תקנ"א

זאגט ער אויך אז וועגן דעם האט מען מחמיר געווען אפילו מיט א תבשיל של בשר וואס איז נישט דא פלייש אליינס נאר ס'איז געקאכט אין א טאפ וואס איז געווען פעטן פון פלייש צו כדומה, פארוואס איז מען אזוי מחמיר? זאגט ער ווייל ביי אכילת קדשים איז דאך אויך געווען זופ, מען האט דאך עס געקאכט. דער תבשיל האט געהאט אזא דין ווי קדשים און מען האט אפגעגעבן כבוד, מען האט געגעסן עס מיט א קדושה אזוי ווי מען האט געגעסן דעם קרבן אליינס, ממילא דארף מען דא אויך די אלע זאכן וואס איז. כעין זה, ס'האט א טעם טאר מען אויך נישט, ס'האט א טעם פון פלייש. יעצט אין שלחן ערוך אין סעיף י"א שטייט כל המקל במקום שנהגו איסור פורץ גדר וישכנו נחש, אז טאמער איינער איז מקל א זאך וואס יעדער איז נוהג אן איסור, איז ער פורץ גדר און א שלאנג גייט אים בייסן. יעצט דער כף החיים אין סעיף קטן קמ"ה שרייבט אז עוף הייסט אויכעט בשר, אזוי ווי מען האט געפונען ביי שליו, דאס איז געווען אזא מין עוף, און ס'שטייט בין הערבים תאכלו בשר.

געבן עכטע וויין. עניוועי, יעצט אין אליה רבה אין סעיף קטן כ"ד קריגט זיך אויף דעם און ער שרייבט אז ס'איז אסור צו געבן פאר קינדער וואס זענען געזונט בשר ויין. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אז מ'באהאלט די מעסער פון שחיטה פון ראש חודש און ווייטער. איז דער דגל מרבבה אין גיליון רייש מ א סעיף ט שרייבט. אז ער ברענגט א ראיה פון דעם וואס דו זעסט אז מען קען באהאלטן די מעסער פון ראש חודש, נו מען קען דאך שעכטן פאר קינדער, זעט אויס אז פאר קינדער טאר מען אויך נישט געבן, אזוי פסק'נט די משנה ברורה אין סעיף קטן עיין ו'. ס'איז געווען אמאל אינדערהיים האט מיר דערציילט א גאלאנטער תלמיד אז ס'איז געווען דארטן א אזא פורק עול'ניק אין גאלאנטע און ער האט געזאגט פארן רב איך בעט דעם רבי'ן אז מען זאל שיקן דעם שוחט שעכטן די ניין טעג אויב נישט זאל איך עסן נבילה. האט אים גאלאנטער רב געזאגט גיי עסן נבילה, עס איז דא א פסוק הלעיטהו לרשע וימות, געב פאר רשע צו פרעסן און ער זאל פייגערן, וועסט אונז דארפן זיך נישט רעכענען מיט יעדן שייגעץ וואס ער זאגט, אויב נישט וועל איך דאס נישט טון, אבער נישט, ווייסט אויס, טו נישט, ברעך קאפ, שלאג קאפ אין וואנט. יעצט אין ספר זרע קודש פונעם הייליגן ראפשיצער רב אין פרשת דברים דיבור המתחיל הוי גוי, אז דאס איז ידוע דער חורבן בית המקדש איז געווען הכל חסדים גדולים, פארוואס? ווייל ששפך חמתו על העצים ואבנים, דער אייבערשטער האט אויסגעלאזט אויף העצים ואבנים און האט די אידן נישט אומגעברענגט, שרייבט ער דער ספר זרע קודש וועגן דעם, אוכלים מאכלי חלב מתחילת החודש עד תשעה באב, עסט מען דווקא מאכלי חלב, כי דם נעכר ונעשה חלב, מען ווייסט ביי א פרוי ווען זי באקומט איר וסת, טאמער איז זי אבער שוואנגער, הערט אויף צו באקומען, און נאכדעם ווען זי דארף געבן צו זייגן, ווערט פון דעם דם נידות, ווערט גאר די מילך, דאס הייסט דם נעכר ונעשה חלב, מילא ווען כשנעכר הדם ונעשה חלב היא רפואה, דאס איז די גרעסטע רפואה פאר די פרוי, זי זעט נישט קיין דם, איז זי נישט קראנק, זי האט נישט קיין דם נידות, איז אזוי ווי דער חורבן בית המקדש איז געווען א רפואה, מילא דארף מען עסן מילכיגס, און דעם דם נעכר ונעשה חלב ביי שבועות האט מען אויך א גאנצע אריכות אבער. ס'אויכעט נישט יעצט בכלל. יעצט ס'ווערט אויך געברענגט אין סוף פרשת בלק אין ספר זרע קודש, סוף דיבור המתחיל הן עם, זאגט ער אז חלב בגימטריא מ', ס'איז מרומז אויף די גאולה וואס דער אייבערשטער וועט אונז בקרוב אויסלייזן. יעצט ס'ווערט געברענגט א מורא'דיגער געדאנק ספר דברי אמת פון הייליגן לובלינער, סוף דעם מאמר פארן סיום פון מסכת סוטה. זאגט ער אזוי דא א מורא'דיגע זאך אונז געפינען מיר אז טאמער מאכט מען א סעודת ברית מילה פאר תשעה באב טאר נישט עסן נאר א מנין לויט רוב דעות איז למעשה ביי א סיום קוקט מען נישט וויפיל מענטשן ס'עסן יעדער קען עסן די תירוץ איז זאגט ער ווייל די תורה איז די תיקון פארן חורבן דער חורבן איז געווען על עזבם את תורתי און די גאולה גייט זיין נאר דורך תורה אזוי ווי די חז"ל לערנען אונז. ס'דא א אינטערעסאנטער אור החיים הקדוש וואס ער זאגט אז משה רבינו וועט זיין דער גואל לעתיד, און ווער ס'וועט נישט לערנען תורה וועט ער נישט אויסלייזן, אזוי זאגט דער אור החיים הקדוש, און אונז האמיר גענומען די גאנצע תורה און מ'האט געמאכט דערפון א פורים שפיל, נישט דא קיין דין תורה, ס'נישט דא קיין גיטין, ס'נישט דא קיין קידושין, ס'נישט דא גארנישט איז שוין היינט נישט דא, איינער וועט מיך פרעגן ס'איז דאך יא דא קידושין, מ'נעמט אזאלכע רבנים וואס זיי טוען אינגאנצן נישט האבן קיין עסק מיט דעם. די גמרא זאגט ווען איינער נישט בקי בטיב גיטין וקידושין אל יהא עסק עמהם אבער אזאלעכע רבנים ס'איז נאך היינט אויך דא וואס זענען מסדר קידושין זיי ווייסן פון זייער לעבן נישט צו זאגן און יעצט גייען מיר פאסטן און בעטן דעם אייבערשטן זאל אונז אויסלייזן יעצט נאך אזא יאהר וואס דאס איז ביי די ענדע פון שנת השמיטה וואס דעמאלטס אונז דארף מיר יעצט אנהייבן צו הערן דאס בשורת הגאולה אליהו הנביא וועט דאך קומען פאר דעם פערציג טאג פריער סא וואו זענען די אלע זאכן?

כף החיים לייגט צו אויפן משנה ברורה וואס ער זאגט אין סימן תקנ"א נאר פניו ידיו ורגליו זאגט ער און ראשו אויכעט. יעצט דער כף החיים ברענגט אין סימן תקנ"א סעיף קטן ק"צ די מענטשן וואס זענען געוואוינט צו גיין אין מקווה מעגן גיין אפילו אין די טעג אויכעט נאר געווענטליך מעג מען זיך נאר טובל'ן מיט צונן און טאמער ס'איז נישט דארטן דא די מקווה איז קאלט איז אים זייער שווער צו גיין. אינעם מקווה מעג ער זיך טובל'ען אפילו אין ווארעם וואסער אויכעט, ווייל ס'איז דא א גרויסער ענין אין די טבילה, בפרט פאר שבת און פארן דאווענען. און אויכעט איז דאך נישט מסכוון לשם תענוג, נאר אוועקצונעמען דעם ריח הטומאה. כ'האב נאר געוואלט צולייגן דא אויכעט, אזוי ווי ס'איז דא זייער אסאך דזשערמס אין זיי מצוי, מעג מען געהעריג זיך אויסזייפן אויכעט פאר מ'גייט אריין אין מקווה, ווייל דו דארפסט נישט דיין שטינק מיט דיינע דזשערמס, און וואס דו האסט געוואוינט מיט דיין פרוי מיט אלע אנדערע זאכן וואס דו האסט געפאטשקעט און געטאפט דארפסטו נישט אריינגיין אינעם ווארעמע וואסער ווייל דארטן ווערן די אלע באצילן ווי מען זאגט אריין איינשטעקיג אין וואסער נו וועט קומען די נעקסטער מענטש נאך דיר און ער וועט עס כאפן סאו אויב מען האלט שוין דא איז שוין בעסער מען זאל זיך זייפן מיט אביסל קאלט וואסער.

אז דו וועסט פרעגן א רב צו עס איז ריכטיג, זאלסטו נישט זאגן אז איך האב עס געזאגט, ווייל דעמאלטס וועט ער זאגן עס איז נישט ריכטיג. מ'טרייט נישט צו לאזן איבער דזשערמס פאר אנדערע. און טאמער דו האסט מורא, געב איך דיר אן עצה, איך האלט דאך בכלל אז א מקווה איז א זאך וואס מען טאר עס נישט האבן, נישט פאר פרויען, חס ושלום, פאר מענער. מענער דארף מען אלע מקווה'ס צושפארן. איז במילא נעמען א גוטן שאוער אינדערהיים, ביסטו יוצא טבילת עזרא, און לאז דיך נישט אריין אין קיין סכנות.

נאכדעם איז דא אסאך קראנקהייטן. האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן נאך א וויכטיגע זאך, איר ווייסט ווען איינער ווישט זיך אפ אין א האנטוך אין די מקווה, און לייגט אריין זיין אלע דזשערמס מיט די שמוץ מיט אלעם, טאמער ער זייפט זיך נישט אפ געהעריג אבוויעסלי, און דער מקווה איד איז עס פויל איבערצואוואשן, נעמט ער און ער לייגט עס אריין אין דרייער. און ער טריקנט אויס, ער ברענט אריין יענעמס שמוץ וואס ער האט איבערגעלאזט דארט, און דאס איז זייער זייער א האררעבל זאך, און דאס איז נישט נאר אין די ניין טעג א פראבלעם, דאס איז א פראבלעם א גאנץ יאר, דער שמש איז פויל עס צו וואשן, געט ער עס א טריקן אויס און דו ווייסט נישט דעם חילוק. יעצט, למעשה, צו נעמען א מקווה האנטוך א זויבערס וואס איז אויסגעוואשן, איז אן ערנסטע שאלה צו מען מעג עס נוצן. וועגן דעם איז זייער וויכטיג אז טאמער די גייסט יא אין מקווה די פאלגסט נישט די נעמסט נישט קיין שאוער אינדערהיים די גייסט יא אין מקווה זאלסטו מיטטראגן א האנטוך וואס מהאט שוין גענוצט נישט אן אויסגעוואשענעם האנטוך אבער די קענסט דאך נישט נוצן יענעמס האנטוך ווייל אז וועסט נוצן יענעמס האנטוך וועסטו דאך ווערן קרעציג מיט לאוזיג ברענג מיט פון שטוב איינס וואס נאר מען האט גענוצט ביי דיר אין שטוב. נאכדעם דארף מען וויסן אזוי, ווען מען גייט ארויס פון בית הכסא איז דארף מען זיך געהעריג וואשן די הענט מיט זייף אדער מיט די, כ'האב ענק שוין געזאגט, מען דארף קויפן אזא זאך וואס דאס לאזט נישט אז די באצילן זאלן גיין, ס'הארגעט אפ די באציל, אזוי ווי ס'איז דא אין די שפיטעלער, כ'האב עס געזאגט, איך האב געזען עטליכע סטארס האבן עס אריינגעברענגט אין ווילימסבורג, יעדער זאל זיך קענען קויפן איינס און זאל ארומגיין דערמיט, איז למעשה. טאמער האסטו נישט יענץ, זאלסטו דיר זייפן געהעריג די הענט מיט זייף, ווייל טאמער נישט וועסטו איבערגעבן אינפעקשעס דיזיזעס פאר דיין גאנצע שטוב, און נאכדעם דאס איז דאך נישט לשם תענוג, דאס איז דאך פשוט ווייל היינט איז אלעס איז פיל מיט ווי מ'זאגט באצילן. יעצט למעשה איז נאכאמאל לאמיר צוריק קומען, ס'איז דא די ניין טעג טאר מען נישט סיי זיך שערן, סיי צו וואשן, סיי אנצוטון זויבערע קליידער, אויסגעוואשענע קליידער. דאס איז די גאנצע ניין טעג. שבוע שחל בו תשעה באב איז טאר מען נישט מאכן נישואין, מען טאר נישט עסן פלייש, מען טאר נישט טרינקען וויין, און דאס איז דער חילוק צווישן דעם יאר און אלע אנדערע יארן, ווייל די יאר, איז דא א גאנצע מדובר אין די אחרונים צו ס'איז דא שבוע שחל בו תשעה באב די יאר צו נישט. ס'איז דא וואס האלטן אפילו ס'פאלט זיך זונטאג איז אויך נישט דא קיין שבוע שחל בו תשעה באב, און ס'איז דא וואס האלטן אז ס'געפאלט זיך שבת און ס'ווערט א נדחה איז אויך נישט דא שבוע שחל בו תשעה באב. במילא זאל מען פרעגן אויף די אלע זאכן א רב וואס מ'זאל טוהן טאמער ס'קומט ארויס. למשל ווי צו עסן פלייש אויב איינער נישט אזוי געזונט, אדער אויכעט פון נישואין איז מען זיך זיכער מרחק ווייל ס'דארף דאך זיין מזל'דיג אויכעט. יעצט, פרויען גייען ארויס מיט ווייניגער צירונג ווי א גאנצע יאר ווייל ס'איז נישט ס'איז וועגן חורבן בית המקדש. יעצט, די זעלבע ווי ס'אסור אז מ'זאל ביגלען קליידער איז אויכעט איז דא אסאך אחרונים וואס זיי האלטן אז מ'טאר נישט פאררעכטן די שייטל אויך נישט. ווייל דאס איז אויך א חלק פון חורבן בית המקדש אז דארף א פרוי זען זאל זיך צוגרייטן א שייטל צוויי פאר די ניין טעג. וועגן שבת חזון שטייט אז מען טאר נישט גיין שפאצירן דער שבת איז שבת חזון הגם די דארט שטייט אין שולחן ערוך ביי שבוע שחל בו תשעה באב אבער די די שבת גייט זיין די שבת חזון און מען דארף וואטשן מען זאל נישט פארן אויף סכנה'דיגע פלעצער און אויף די אלע פלעצער ווי מען פארט אין אמיוזמענט פארקס. און מען דארף וואטשן וויאזוי מען פארט מיט די קאר, מען זאל נישט פארן שנעל צו כדומה, מען דארף אויף דעם אלעם וואטשן. יעצט וועגן עניני יארצייטן וואס כ'האב פריער שוין גערעדט, פון באבובער רב'ס יארצייט, פון אהרן הכהן'ס יארצייט, כ'האב געוואלט זאגן נאך איין וויכטיגע זאך, ס'איז דא נאך א יארצייט, און ס'איז דעם פערדן טויזענטער און אַכט הונדערט און פֿינף און זעכציק יאר, דאס הייסט נײַן הונדערט און צען יאר צוריק, איז נסתלק געווארן רבינו שלמה יצחקי. אזוי שטייט אין סדר הדורות. רבינו שלמה יצחקי דאס איז געווען רשי, רשי, מאיר עיני הגולה, און ממילא איז זייער וויכטיג אז מען זאל לערנען אביסל רשי, צו על כל פנים חומש מיט רשי, ווייל ס'ווערט געברענגט א מעשה אז ר' משה'ניו פון באיאן, האט געז דערציילט פון זיין זיידן דעם פחד יצחק, אז מ'האט אים אמאל געפרעגט וועגן עפעס א שידוך, צו מ'זאל טוהן מיט דעם איד א שידוך צו נישט, צו מ'זאל זיך משדך זיין צו נישט, האט ער געזאגט מ'זאל מברר זיין צו דער בחור לערנט יעדע וואך חומש רשי, ווייל טאמער האט ער אן עול צו לערנען יעדע וואך חומש רשי, מוז זיין ער איז א ירא שמים. ערב ראש חודש איז זייער וויכטיג אז מ'זאל לערנען חומש רשי, עפעס זאל מען לערנען פון רשי. יעצט, אסאך מענטשן האבן טראכטן פון ווי נעם איך דעם חילוק צו ווייל שבת געפאלט זיך תשעה באב הייסט נישט די וואך פריער געהעריג די וואך שבוע שחל בו תשעה באב, וואס א חילוק צו ס'איז דינסטאג צו ס'איז שבת געפאלט זיך תשעה באב, און זאל איך ענק זאגן אין אליה רבה אין סימן ת ק נ א סעיף קטן ל א שטייט אזוי שבת שחל בו תשעה באב לא אמרינן שנקרא שבת הקודם שבת של חזון.

ווען ס'געפאלט זיך מטות ומסעי זאל מען זאגן אז דאס איז אזוי ווי שבת חזון, און שבת חזון טוט מען דאך אן אלטע קליידער צו כדומה, אין ירושלים געדענק איך פלעגט האבן ספעשל קליידער פאר חזון פאר שבת חזון ס'האט געשטינקען, ס'פאלט מיר יעצט ביי אינמיטן זאגן דעם שיעור אז אין גער פלעגט אויך ווען דער אל דער פריעריגע גערער רבי פלעגט אריינקומען דער בית ישראל פלעג איך זיין אסאך מאל דארטן, די חברה האבן געהאט ספעשל בעקיטשעס ס'האט אזוי געסרח'עט מ'האט נישט געקענט אויסהאלטן פונעם גערוך.

זיך וועלן זינדיגן מיט יענעם. און די זעלבע געדענק איך שבת חזון אין ירושלים פלעגט זיין מען האט געהאט אזאלעכע פארשטינקענע קליידער מען קען זען א בלאק אוועק האט מען געקענט שמעקן אז דא גייט איינער וואס ער טוט אן די ספעציעלע קליידער אבער ביי חסידים האט מען אנגעטון זיך געהעריג מען נאר נישט קיין נייע זאכן אדער אויסגעוואשענע זאכן אבער מען האט אנגעטון געהעריג א שיינע זאך וואס מען האט שוין גענוצט און מיט דעם איז מען געגאנגען. דאס ווען מען איז מעביר די סדרה איז דא א. טרות ודיבון, די אלע זאכן נישט איבערגעטייטשט, איז במילא זאגט מען עס דריי מאל, איינמאל זאגט מען עס וועגן שנים מקרא ואחד תרגום, דאס צווייטע מאל אויך וועגן שנים מקרא ואחד תרגום, דאס דריטע מאל זאגט מען עס ווייל אין תרגום איז עס נישט דא. יעצט, עס ווערט געברענגט אין שלה הקדוש אין מסכת שבת, וואס ער רופט מסכת שבת, נישט קיין פירוש אויף מסכת שבת, נאר ער רעדט דארטן פון שבת קודש. מחצית השקל ברענגט עס צו אין סימן רש פ ה, איך האב עס שוין נאכגעזאגט. א יאר צוריק צו צוויי יאר צוריק, די מגן אברהם סעיף קטן ב' און די משנה ברורה סעיף קטן ב', אז מען זאגט איבער דריי מאל. יעצט איז דא וואס האלטן אז די מנהג העולם איז נישט אזוי, נאר מען ליינט שנים מקרא און דעם תרגום אזוי ווי עס דארף צו זיין, אזוי זאגט דער כף החיים אין סימן רש פ ה אין סעיף קטן י ח. יעצט למעשה, איך וויל ענק ברענגען די מקור איר זאלט עס האבן א אינטערעסאנטע ידיעה אין לימוד התורה, דער טור שרייבט אין אורח חיים, שולחן ערוך אורח חיים סימן רפ ה, וצריך ליזהר א מענטש דארף זיין געווארנט להשלים פרשיותיו עם הציבור, דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך האב בה אריינגעברענגט אין כלל ישראל אנשטאט צו ליינען דעם איד און דעם בלאט זאל מען משלים זיין פרשיותיו עם הציבור, כדאיתא בגמרא לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבון. יעצט זאגט דארטן רש י אף על פי שאין בפסוקים זה תרגום. איז פונדעסטוועגן זאל מען עס זאגן דעמאלטס דריי מאל, ס'איז צוויי מאל אלס שנים מקרא און איין מאל אלס אחד תרגום, זאגט ער לפי זה אפילו ראובן ושמעון און כיוצא בזה צריך לקרות ג' פעמים, איבעראל ווי ס'איז נישט איבערגעטייטשט אויף אראמיש זאגט מען עס דריי מאל. יעצט זאגט דער טור ויש מפרשים דנקט עטרות ודיבון לפי שיש ספרים שכתוב בהם תרגום ירושלמי, ס'איז דא די, מיינסט ס'איז אויך דא די, ס'איז דא תרגום יונתן און תרגום ירושלמי. יעצט ונקט עטרות ודיבון אף על פי שאין צריכים כל כך תרגום ומכל מקום נהגו להחמיר כפירוש רשי עד כאן דברי הטור קומט אויס אז מען זאל מחמיר זיין. יעצט ווערט געברענגט אין די אחרונים א מוראדיגע זאך, אונזערע חמשים האבן א תרגום אויפן פסוק עטרות ודיבון מכללתא ומלבשתא עטרות ודיבון זאגט די ספר מקור חיים חות יאיר סימן רפ ה אז די מדפיסים האבן אריינגעלייגט אינעווענדיג פון תרגום ירושלמי, און דאס איז נישט תרגום אונקלוס. מיט אנדערע ווערטער, וואס זאל זיין תרגום אונקלוס וואלט נישט געשטאנען מכללתא ומלבשתא. דאס האבן זיי אריינגעלייגט ווייל זיי האבן געזען אז ס'האט נישט קיין טייטש, האבן זיי אליינס אריינגעלייגט פונעם תרגום ירושלמי. איז, אזוי זאגן אסאך אנדערע פוסקים אויכעט, אז דאס איז נישט מער ווי תרגום ירושלמי. און אזוי זאגט אויכעט די פרי מגדים אין משבצות זהב אין סעיף קטן א' און אין משנה ברירה סעיף קטן ב'. אין קונטרס אחרון סעיף קטן א' זאגן זיי אז מען דארף מחמיר זיין און צוליינען דעם תרגום ירושלמי. קומט אויס נישט נאר מען זאל זאגן דריי מאל נאר מען זאל זאגן דעם ירושלמי. בפשטות זאגן זיי אבער מלבד הג' פעמים מקרא כדמוכיח בדבריהם. טייטש אז מען דארף זאגן דריי מאל עטרות ודיבון עטרות ודיבון עטרות ודיבון שטאט'ן תרגום, און נאכדעם דארף מען נאך זאגן אזוי ווי ס'שטייט אין ירושלמי. מכללתא ומלבשתא. שוין. יעצט די מחצית השקל סעיף קטן ב' דארט אויף מגן אברהם ברענגט ער פונעם של ה הקדוש אין מסכת שבת פרק נר מצוה דארטן על פי הלכה נאכדעם סודות שרייבט ער אז דכתבו תלמידי רבינו יונה די תלמידים פון רבינו יונה שרייבן אין מסכת ברכות

ווען מען זאל פארשטיין וואס ס'שטייט אין חומש. אזוי שטייט אין שאלות ותשובות רמ א, סימן קכ ז און ק ל, און מסיק פירט ער אויס להלכה דיקרא מען זאל ליינען ג' פעמים מקרא בברכת כהנים זאל מען אויך ליינען דריי מאל ואחרי אותו מקרא גם התרגום של ברכת כהנים שלפנינו מאחר דיכול להיות דהתרגום שלנו אויף ברכת כהנים איז יא מקובל מסי. ני, רק שבימי תלמידי רבינו יונה לא היה מגלה עדיין, ס'איז נאכנישט געווען מגלה דעמאלטס, שפעטער איז עס ארויסגעקומען. יעצט שרייבט דער של ה הקדוש שמצא רמז לזה בסידור רב הירץ שכתב וואס ער שרייבט דארט אזוי, דברכת כהנים מיקרי ברכה המשולשת כי משולשת היא שצריך לשלש המקרא ג' פעמים, וועגן דעם הייסט עס ברכה המשולשת, ס'איז כתובה בתורה, ווייל מ'דארף עס דריי מאל ליינען, פארוואס? ווייל דלית ביה תרגום. ולזה אמר על ידי משה ולא על ידי המתרגם, מען דארף זאגן דריי מאל דאס וואס מען האט געגעבן דורך משה רבינו'ן און נישט דורכ'ן תרגום, תרגום דארף מען זאגן א פערדע מאל, וברכה המשולשת על ידי משה דאס הייסט דאס וואס מען זאגט על ידי משה, כל ה-ג פעמים המקרא שנאמר מפי משה ולא מפי המתרגם, אזוי זאגט דער הייליגער של ה הקדוש. עס קומט אויס, זאגט דער מחצית השקל, אז לויט דעם של"ה הקדוש דארף מען איבעראל ווי ס'איז דא, למשל אזוי ווי ביי אונז די וואך עטרות ודיבון, דארף מען מאכן, דארף מען זאגן דריי מאל, און אויכעט אז מען זאל עס איבערזאגן נאכאמאל אויף די שפראך וואס ס'שטייט אין דעם תרגום, הגם קען זיין ס'איז פון א ירושלמי. קען זיין ס'איז פון אנדערע פלעצער, אבער מ'זאל עס זאגן. יעצט א אינטערעסאנטע זאך, די רבינו בחיי אין פרשת מטות זאגט אז די נעמען די מכללתא און מלבשתא דאס איז צוויי נעמען פון עבודה זרה'ס, און ווען מ'האט איינגענומען די ארץ ישראל, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געגעבן נייע נעמען, ווייל זיי האבן נישט געוואלט צולייסן א שם עבודה זרה, האט מען עס א נאמען געגעבן עטרות ודיבון, און מיט דעם איז צו פארשטיין זאגט ער די רבינו בחיי א מורא'דיג ווארט אז ס'שטייט חייב אדם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום אפילו עטרות ודיבון, פארוואס זאגט ער נישט אפילו יברכך ה'? זאגט ער ווייל עטרות ודיבון זענען געווען צוויי נעמען פון עבודה זרה איז וואלט איך געוואלט מיינען אז מען טאר זיי נישט מזכיר זיין ווייל מיט דעם וואס מען איז זיי מזכיר איז מען מזכיר עבודה זרה הייסט דאך ער מיר הערן ניין דער אייבערשטער וויל מען זאל עס יא מזכיר זיין ווייל מיט דעם איז מען עס עוקר נאכדעם מן השורש. יעצט דער יערות דבש רעדט אויכעט א שיין אריכות אין חלק ב' דרוש ב' ס'איז אויך דא א ספר קנה חכמה וואס ער רעדט אויכעט וועגן דעם א גאנצע אריכות. על כל פנים פון די אלע זאכן. ווייזט זיך ארויס אז אפילו די תרגום איז אויכעט מקובל פון בארג סיני, נישט אז איינער האט עס איבערגעטייטשט מענטשן זאלן עס פארשטיין. יעצט איז דא זייער א אינטערעסאנט ווארט פון רבי שלום'קע בעלזער אז די אלע נעמען למשל מכללתא און מלבשתא איז מרומז אויף שלעכטע מידות פון היפך פון די קדושה. יעצט קומט אויס זאגט ער שטייט ויבנו בני גד את דיבון דאס מיינט אז גד. האט ארויסגענומען די גאנצע סטרא אחרא פון דעם פלאץ דיבון און ס'איז געווארן א שטיק קדושה, ממילא וועגן דעם איז נישט דא א תרגום, ווייל די תרגום איז זייער הויעך און ממילא ברענגט ער שוין נישט קיין שום זאך וואס איז געווען פון ווען ס'איז נאך געווען די קליפות, נאר נאך די קדושה. יעצט, דעם הייליגן של"ה הקדוש ווערט געברענגט אין מחצית השקל להלכה, און אויך אין ספר מנחת שבת אויף קיצור שולחן ערוך, סימן עיין ב', סעיף קטן מ ז, אז מ'זאל ליינען דריי מאל מקרא און נאכדעם תרגום. יעצט, אין כף החיים אין סעיף קטן י ח שרייבט דער מנהג העולם שאין קוראים ג' פעמים מקרא לא בברכת כהנים ולא עטרות ודיבון אלא שניים מקרא ואחד תרגום בלבד. כ'האב עס נאר געברענגט אבי עס זאל זיין אביסל יגדיל תורה ויאדיר. יעצט אין הייליגן בני יששכר אין מאמרי חדשי תמוז, אב, מאמר בית אות ק', און אויכעט אין אגרא דפרקא, דף ריש למד ז, דארט אז מ'איז מהדר אז מען זאל ליינען די פרשיות ווי ס'איז דא פון צוטיילן ארץ ישראל דווקא בימי המצרים, און אויכעט מען ליינט פרשת מטות מסעי וואס דארט איז דא חלוקת הארץ ווי מען האט צוטיילט ארץ ישראל, עס איז אויך דא פרשת פנחס חלוקת הארץ. ס'האט אויכעט אלע מועדים, דאס איז א סימן און א נחמה און א בשורה טובה פאר אידן אז אונז מיר אויסגעלייזט ווערן און די טעג וועלן איבערגעדרייט ווערן לששון ולשמחה למועדים טובים, וועגן דעם אין א שנה פשוטה איז חוקת און בלק צוטיילט און מטות מסעי איז מחובר, איז פארוואס מאכט מען נישט פארקערט אז חוקת און בלק זאל זיין מחובר און מטות מסעי זאל זיין צוטיילט, טעם דערפון איז אז ס'איז זייער גוט צו ליינען די פרשיות. פנחס מטות מסעי אין די טעג פון בין המצרים, אזוי ברענגט דער הייליגער בני יששכר. מ'איז אויך נוהג אז מ'איז נישט מפסיק אינמיטן די מ' בית מסעות, ס'איז דא א ספר צרור המאור, דאס ברענגט ער אזוי, אז פרשת מסעי דאס איז די מ' בית מסעות, דאס איז מרומז צום שם המפורש פון מ' בית אותיות, דאס איז די שם פון אנא בכח, און דאס איז אויכעט מרומז אין פרשת בראשית בבריאת העולם, אנפאנג. וועגן דעם שטייט דא די מ ב מסעות וואס דאס איז כנגד דעם שם של מ ב וואס עס שטייט בם סיני בקודש, בם דאס איז די מ ב מסעות, און אזוי ווי די תורה האט אנגעהויבן צו דערציילן די ימי בראשית וואס דארטן איז מרומז די בם, אזוי אויך ווען מען ענדיגט דא די תורה, מען ענדיגט דאך דא, משה רבינו האט נאר געמאכט די דברים איז דאך נאר אזוי ווי א שטיקל ווי מען זאגט איבער'חזר'ן. אבער דא ענדיגט זיך דאך די תורה, איך האב אים שוין אמאל נאכגעזאגט פון רמבן וואס דער חילוק איז צווישן, סא אלעס האט דאך דער אייבערשטער געגעבן, אבער וואס דער חילוק איז צווישן די ערשטע פיר און נאכדעם משנה תורה, איז וועגן דעם ענדיגט זיך אויך די תורה ביי אלה מסעי, אז ס'האט די מ ב מסעות, דאס איז קעגן די מ ב שם של מ ב. מרמז צו זיין אז די תורה איז אנגעבינדן פון אנפאנג ביז צום סוף בסוד השם אחד ובסוד השם בם און ער לאט אויס דארטן די ספר צרור המאור וועגן דעם טאר מען נישט מפסיק זיין אינמיטן און אויך אז דאס איז מרומז צו די גאולה העתידה כאטשיג די אידן זענען וואנדערן פון איין פלאץ צום צווייטן פון א בארג צו א טאל פון איין מלכות צום צווייטן פון איין גירוש צום אנדערן. אבער יחיינו השם ויוציאנו מגלותינו כמו שעשה ביציאת מצרים, דאס זאגט ער א גאנצע אריכות, כ'האב אויך געזען ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז טאמער איינער איז אים נגזר געווארן אז ער מוז נעבעך גיין אין גלות, אזוי ווי די ארץ ישראל'דיגע אידן זיי קומען דא נאך געלט, זיי מיינען זיי קומען נאך געלט, זענען מחויב גלות. אמאל האט דער חזון איש געזאגט פאר א ראש ישיבה ער איז געקומען אויף אמעריקע ער האט גארנישט געמאכט האט ער זיך זייער באקלאגט האט אים דער חזון איש געזאגט זעהט אויס האסט אמאל ארויסגעווארפן א בחור ביסטו מחויב מיתה האסטו געמוזט גיין אויף אמעריקע ביסט נישט געפארן מאכן געלט געפארן אפקומען דיינע זינד אז מען זינדיגט דארף מען גיין אין גלות איז וואס טוט מען איז אז מען האט אין זין ביי די סדרה של מ ב אז מען זאל אפקומען די אלע גלות'ן, ווייל דיין שורש נשמה איז דאך אויך געווען אין די אלע גלות'ן, איז דעמאלטס העלפט דער אייבערשטער אז מען מוז עס נישט אפקומען בפועל ממש, ס'זאל יעדער אויסהערן גוט די דאס געליינעכטס. יעצט ס'איז דא פלעצער, דאס איז אויך איינע פון די זאכן וואס איך האב זייער גרויס שברון לב, כ'דאוון אין א שול, גראדע אין קאנטרי איז לובאוויטש חבד, זיי זאגן געהעריג ויסעו'ס אויפן טראפ.

און כ'האב גרויס שברון לב ווייל איך דאווען אדער אין חבד דארטן אין די קאנטרי אדער דאווען איך דא ווי איך דאווען איך געדענק שוין נישט פונקטליך ווי איך דאווען צו איך דאווען יא צו נישט עניוועי איז דא ליינט דער בעל קורא געהעריג אין אין הייליגן ספר עבודת ישראל אין פרשת מסעי שטייט אז מ'ליינט אייביג בין המצרים. די מסעי, ווייל דאס איז איין און צוואַנציק טעג און איין און צוואַנציק נעכט, אינאיינעם איז עס צוויי און פֿערציק דאס איז מרמז צו זיין אז מען דארף דורך גיין די מ ב מסעות אין די טעג, מען זאל מתקן זיין אלעס און מען זאל דינען דעם אייבערשטן, און וועגן דעם ליינט מען עס מיט א ספעציעלן ניגון, מען ליינט עס נישט מיטן געהעריגן ניגון, ס'איז דא אזא ענין, על פי סוד, ס'הייסט טנתא. ת נ ט א, טעמים, ניקודין, תגין און אותיות. דאס הייסט יעדע זאך האט אין וועלכן עולם ס'גייט, וכדומה און אזוי ווייטער. און טנתא איז זייער א לאנגער שמועס, כ'וויל אויך נישט יעצט אריינגיין דערין. למעשה איז די מין מסעות, די שם של מ ב איז אזוי הויעך, מ'קען זיך אזויפיל גוטס אויספועלן, מ'זאל נישט דארפן גיין אין גלות, מ'זאל נישט מיטמאכן מיט צער גידול בנים מיט אנדערע זאכן, אז ס'גייט למעלה מטעם ודעת, ס'אן א נוסח, ס'איז אן א טעמים ניקודין תגין אותיות, ס'גייט אויף אזוי ווי א בבחינה אין עולם אצילות וואס מ'בעט דעם אייבערשטן, דאס איז שוין די העכסטע פלאץ, און דאס זענען די תפילות פון שבת קודש, און דאס איז די נוסח פון שבת קודש. איז זאגט מען ויסעו מרפידים ויחנו באובות, ויסעו מאובות ויחנו. און אזוי ווייטער. יעצט אז ס'קומט מוצאי שבת איז די אלע דינים וואס איז נוהג פון ראש חודש זענען הארבער ביי די שבוע שחל בו תשעה באב, ווייל ביז יעצט איז עס אסור נאר מצד המנהג א גאנצע וואך, אבער טאמער ס'איז שבוע שחל בו תשעה באב איז עס אסור מדינא מדינא דשולחן ערוך, אזוי שטייט אין שולחן ערוך. אין סימן תקנ"א און אין די נושאי כלים. טאמער אבער געפאלט זיך תשעה באב שבת, איז דא אסאך וואס זיי זאגן אז עס איז נישט דא אזא זאך ווי די וואס די יאר זאל זיין א דין שבוע שחל בו תשעה באב, אבער עס איז דא וואס זענען מחמיר, אזוי ווערט געברענגט אין שלחן ערוך סימן תקנ"א, סעיף ד. יעצט די טור ברענגט וזה לשונו, אם חל תשעה באב ביום א' או בשבת ונדחה עד אחר השבת, מותר בשני שבתות בשבוע לפניו כיוון שנדחה התענית עד יום הראשון. איז אם כן שבת ראשונה אינה שבת שבת שחל בה תשעה באב ווייל די ערשטע וואך הייסט נישט שבת שחל בה תשעה באב ובשניה נמי היא אחר התענית די צווייטע וואך איז דאך שוין נאכן תענית הילכך מותר בשניהם ספר המצוות כתב שנהגו כשחל להיות בשבת לאסור כל השבוע לפניו לספר ולכבס ספר המצוות שטייט מען זיך נוהג אז א גאנצע וואך איז מען מחמיר און די צוויי דעות ווערן געברענגט אין שולחן ערוך, אונז זעמער מחמיר אויף אלעם בעיסיקלי א פון ראש חודש אנגעהויבן אזוי ווי די רמ"א זאגט, אבער ס'דאך דא נפקא מינה צו ס'איז אזוי הארב ווי השבוע שחל בו תשעה באב. לגבי אסאך זאכן וואס מען קען מיקל זיין, למשל משא מתן, אנדערע זאכן און אזוי ווייטער. כ'האב דאך געוואלט זאגן יעצט זייער א וויכטיגע זאך וואס דאס איז מורא'דיג וויכטיג, כ'וועל עס איבערחזר'ן אנפאנג דעם נעקסטן שיעור אויכעט, די אלע וואס זיי האבן מיחוש'לעך מיט קראנקהייטן, תשעה באב איז זייער א הארבע תענית, אזוי ווי יום כיפור, כ'מיין צוגעגליכן, ס'איז נישט מן התורה אבער ס'איז הארב. אבער אזוי ווי ס'איז א נדחה איז עס אביסל גרינגער, און ס'איז דא נאך א זאך מיט וואס ס'איז גרינגער איז וויבאלד ס'איז פאר יום כיפור, דער וואס האט מיחוש'לעך, דייעביטיס, איך ווייס קאלעסטראל מיט אלעם וועט ער נישט קענען בכלל ביים פאסטן יום כיפור, איך האב ענק שוין נאכגעזאגט ביים פריעריגן שיעור אז צו עסן די אלע מינע צום קל מיט אלעם ס'איז נישט אזוי זיכער אז מען איז יוצא דאס פאסטן מיט דעם, איך האב ענק שוין נאכגעזאגט אז ס'איז דא איין שיטה אז מען טאר נישט עסן ביינאכט. ווען ס'געפאלט זיך שבעה עשר בתמוז למשל, ווייל דעמאלטס וועט מען נישט זיין הונגעריג בייטאג און מ'דארף זיין הונגעריג. סאו, זעהט אויס אז דער צום קל איז אויכעט אויסצושפילן דעם סיסטעם, אבער איך גיי נישט אריין אין דעם יעצט. למעשה ווער ס'האט א פראבלעם מיט געזונטהייט זאל פרעגן דעם דאקטער, און אז דער דאקטער זאגט אז ער זאל עסן, זאל ער פרעגן דעם רב, עס איז פשוט ער זאל זיך פילן באקוועם אז ער האט געפרעגט א רב אויכעט, נישט ווייל דער רב איז א דאקטער. און אז די דאקטער וועט אים זאגן, די רב וועט אים זאגן, זאל ער עסן אזוי ווי מען דארף, ער זאל נישט קראנק ווערן און ווערן א בורדן פאר זיך און פאר זיין ווייב און פאר די קינדער און פאר די פעמילי און פאר אלע אנדערע מצוות התורה וואס דער אייבערשטער ווארט נאך אז ער זאל טון, ווייל דאס זיך קראנק צו מאכן דאס איז נישט קיין גרויסע חכמה. יעצט וועגן געבן צו טרינקען הבדלה וויין איז דא וואס האלטן אז מען זאל געבן פאר א קינד, עטס ווייסט'ס דאך אז איך האלט אז מען טאר נישט געבן פאר קינדער קיין וויין איז אין שולחן ערוך אין רמ"א סימן תקנ"א סעיף י' שטייט טאקע אז מען זאל עס אליינס טרינקען געב דיר נישט פאר די קינדער קיין וויין. יעצט צו מען מעג עסן טאקע באמת אזוי ווי די בני יששכר זאגט פון איבערגעבליבן פון שבת יענע מאל אין פאפא קעמפ איז האב איך גערעדט מיטן פאפא רב מיטן ויחי יוסף, נישט גערעדט וועגן די זאך, נאר גערעדט וועגן דעם בני יששכר, איז דער בני יששכר זאגט, טאמער כ'וועל נישט לאזן מ'זאל עסן די שיריים פון שבת דאס פלייש און מ'וועט עס אוועק ווארפן וועט דער עולם קאכן זייער מיט צמצום אויף דעם שבת, ממילא מוז ער נישט האבן קיין עונג שבת. יעצט דער פאפא רב האט דערציילט אמאל א מעשה, אז ר' ישכר דוב איז געווען אמאל, מ'האט געפרעגט צו מ'מעג עסן מוצאי שבת, פלייש צו נישט אזא מוצאי שבת ווי יעצט ביי מלוה מלכה. האט ר' ישכר דוב געזאגט אז מען מוז נישט עסן קיין פלייש צו מלוה מלכה, ס'הייסט ווען ס'געפאלט זיך אזוי ווי יעצט די ניין טעג האט ער געזאגט אזוי, אין מדבר האבן דאך אידן נישט געטארט עסן בשר תאווה, דו האסט נאר געמעגט עסן בשר שלמים, ממילא האט מען מוצאי שבת נישט געהאט קיין בשר שלמים, פארוואס? שבת האט מען דאך נישט מקריב געווען שלמים. שלמים עסט מען דאך נאר שני ימים ולילה אחד, קומט אויס מוצאי שבת וואלט מען שוין נישט געהאט צו עסן קיין כשר'ע שלמים, איז במילא אז מ'האט אין מדבר נישט געגעסן דארף מען דא אויך נישט עסן מוצאי שבת אין אזא צייט ווי ס'געפאלט זיך אין די ניין טעג. יעצט האב איך שוין פריער נאכגעזאגט אז ס'דא וואס האלטן אז מ'מעג עסן בשר עוף אלס שליו איז געווען אזא מין עוף. יעצט לכאורה בעלזער רב זאגט אז מען האט נישט געגעסן קיין בהמה פלייש אבער שליו האט מען דאך געגעסן האט מען דאך געמעגט עסן יעצט טשיקן איז אז עץ וועט נאכקוקן אין תוס' אין ערכין דף ט"ו עמוד ב' דיבור המתחיל התאוו וועט עץ זעהן אז אין דעם איז דא א גרויסע מחלוקת ווען די שליו האט זיך אויפגעהערט איז במילא וויל איך נישט אפפרעגן בעלזער רב מיט די סוגיא דארטן פון ערכין דף ט"ו עמוד א'. שוין, דערווייל האט חז"ל משנכנס אב ממעטין בשמחה, אבער נישט צופיל ממעט זיין, אזוי ווי מ'זאגט מ'זאל נאך קענען לעבן דערמיט. א גוטן שבת.